הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קוף יוד בית, די פערדע שורה, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ס'איז געשטאנען אין די משנה אז א קשר, א קניפ, של קיימא, וואס מ'מאכט די קניפ פאר אייביג, דאס איז א איסור דאורייתא, בשוגג חייב חטאת, במזיד באקומט מען א עונש, מיט עדים סקילה, אן עדים כרת. א קשר וואס מען עפנט אויף איז מותר. זאגט די משנה, קושרת אשה מפתח חלוקה, א פרוי מעג זיך צובינדען די בענדעלעך פון די קלייד. נו פרעגט די גמרא פשיטא, אז זי טוט עס אן און זי טוט עס אויס יעדן טאג, עפנט זי דאך אויף די קניפ. נו, פארוואס זאל מען נישט טארן דעמאלטס עפענען? וואס דארף די משנה זאגן קושרת אשה מפתח חלוקה? זאגט די גמרא, לא, עס איז נישט קיין פשיטא, צריכא. די משנה לאזט מיר יא הערן א חידוש, דאית לה תרי דשי. ס'איז דא צוויי עפענונגען צו דעם קלייד. עס האט צוויי בענדעלעך צוצובינדן די עפענונגען, אזוי ווי א מענטש טוט אויס א העמד, א פאלא שירט, אסאך מאל עפנט ער אויף איין קנעפל און שטופט עס דורך, און אסאך מאל עפנט ער אויף ביידע קנעפלעך, איז די זעלבע זאך מיט בענדעלעך. טייטש ס'איז דא א וועג מ'זאל עס קענען אויסטוהן בדוחק אן עפענען דעם צווייטן קניפ. איז מהו דתימא וואלט איך געקענט מיינען חדא מינייהו בטולי מבטל, איינע פון די קניפן איז די פרוי מבטל, ס'איז א קשר של קיימא, זי גייט עס נישט עפענען, ממילא וויבאלד איך ווייס דאך נישט וואסערע סארט פון די קניפ זי גייט נישט עפענען, איז נישט ממש א וועג וואס איך ווייז דא מיט די צוויי קנעפלעך, מ'קען צוויי וועגן אויסטוהן די קלייד, צוויי עפענונגען איז דא, און צוויי פלעצער פארמאכט, וואלט איך ווען געקענט זאגן אז ביידע זענען א ספק פון א קשר של קיימא, קא משמע לן קומט די משנה זאגן ניין. ס'איז נישט אזוי, זי מאכט יא אויף די בענדעלעך, און אפילו זי קען בדוחק אפשר זיך זיך אויסטון דורך איין וועג. און די משנה זאגט ווייטער אויך חוטי סבכה, די בענדעלעך פון איר הוט, פון איר קאפ צודעק, דאס מעג זי אויך עפענען, פרעגט די גמרא פשיטא, אז וויבאלד זי עפענט זיך עס אויף יעדן טאג און זי מאכט עס פריש צוריק, פארוואס זאל מען נישט טארן עפענען? זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין פשיטא, צריכא, די משנה וויל מיר לאזן הערן דרויח לה, אז זי האט עס נישט צוגעבינדן זייער טייט, דאס טייטש, זי קען עס אויסטוהן אן עפענען די קניפן. מהו דתימא, מ'וואלט דאך געקענט מיינען מישלף שלפא לה. זי קען זיך אויסטוהן די היטל. און איז זיך עס א קשר של קיימא ווייל זי עפענט עס נישט אויף. אזוי ווי א מענטש טוט אויס זיין שיך לאמיר זאגן אן עפענען די בענדלעך קא משמע לן דאשה חסה על שערה. א פרוי וויל אכטונג געבן זי וויל נישט זאל זיך אויסרייסן א הארעלע פון איר. במילא וועט זי יא ענדערש עפענען די היטל די טיכל ווי איידער עס אראפצושלעפן און מישרא שריא לה זי עפענט אויף די במילא איז עס נישט קיין קשר קיימא מעג זי עס אויך בינדען די זעלבע זאך זאגט די משנה רצועות בענדלעך פון א מנעל און פון א סנדל פון א שיך און פון א סנדל שיך איתמר האמיר געלערנט אינטערסאנט דריי ברייתות התיר רצועות מנעל וסנדל א מענטש האט געעפענט די קניפן פון א שיך.

רעדט זיך ער געעפנט די קניפען בדאושכפי, די קניפען וואס די שוסטער בינדט צאם דעם שיך, די זויל צו די שיך איז דאך אויך דא גענייט מיט א קשר של קיימא, אז דו עפענסט דאס אויף איז חייב חטאת, פטור אבל אסור, רעדט מען פון רעבישע שיך, בדרבנן, רבנישע שיך, די רבנים זאגט רשי די רבנן. שכשקושרים מסביב רגליהם אין קושרים בדוחק, די חכמים טוען זיך נישט אן מיט קיין טייטע שיך, ווייל שפעמים שחולצו כשהוא קשור אז זיי ווילן עס קענען אויסטון ווען ס'איז נאך צוגעבינדן, זיי ווילן זיך נישט דארפן שמוציג מאכן די הענט, ונועלו כשהוא קשור, ומיהו קשר של קיימא לא הוי, דעמאלטס חייב חטאת, אז דו בינדסט אויף א רבי'שע שיך, א שיך פון א רב וואס ער טוט עס וואס ער עפענט נישט אויף די קניפ, זאגט ער לא הוה ווייל שבשעת הטיט מתירין אותו וקושרין אותו בדוחק שלא ידבק בטיט וישמט מרגליו, ווען ער גייט אין בלאטע דעמאלטס מאכט ער יא טייט די שיך ווייל נישט וועט ער דאך ארויס נעמען די פיס די שיך וועט בלייבן אין די אין די אין די בלאטע, אזוי ווי מען זינגט א א טוט ער זיך אן שטארקע שיך, אבער סתם אזוי קען ער דאס אביסל א שטיקל. א שטיקל מקור פאר די רעבישע שטעק שיך וואס די מ'גייט נישט מיט אזעלכע טייטע שיך און מילא איז פטור אבל אסור ווייל ס'דא כמה פעמים וואס ס'איז יא א קשר של קיימא און דאס וואס שטייט מותר לכתחילה בדבני מחוזא די סטעפ-אין שיך די די פארקערט נישט סטעפ-אין שיך די די די בעסערע שמעקערס פון מחוזא זאגט רשי זיי טוען זיך אן אזוי טייטע בענדעלעך ארום די שיך פערפעקט שטארקע קניפען, און דאס איז, דאס קען מען נישט אויסטוהן אן עפענען דעם קניפ, במילא מוזן זיי זיך עפענען דעם קניפ, במילא איז עס מותר לכתחילה, און די זעלבע זאך סנדל אסנדל לא קשיא הא דקתני חייב חטאת רעדט זיך ביי די אראבישע סוחרים בדטייעי דקטרי אושכפי וואס די שוסטערס מאכן אזעלכע טייטע קניפן אויפן שיך אז עס זאל זיך האלטן א קשר של קיימא ווייל זיי גייען ארום זאגט רשי. זיי גייען דאך אין ווייטע פלעצער דארפן זיי האבן שטארקע קניפן אויף די שיך זאל זיך נישט עפענען זאל זיך נישט צורייסן די שיך, פטור אבל אסור בדחומרתא רעדט זיך אזא סארט קניפ וואס הייסט דחומרתא דקטרי אינהו וואס די מענטשן אליינס דקטרי אינהו אלו סנדלים של שאר אנשים זאגט רש"י שאין רצועות קבועות בהן על ידי אומן אלא הם עצמם קושרין אותן בחומרתא בעלמא. סאו קומט אויס און אסאך מאל האט מען עס פאר א וואך אדער פאר א חודש זאגט רש"י איז ס'קען זיין אמאל קשר של קיימא און אסאך מאל נישט איז עס אסור מדרבנן מותר לכתחילה בסנדל דנפקי בי תרי א שיך די טעם שיך וואס די טאטע נוצט עס מיט די זון נוצט עס דארף מען דאך עס יעדע מאל עדזשאסטן יעדע מאל. טייטענען אויף א צווייטן סארט וועג איז דאך עס נישט קיין קניפ, מאכט מען דאך יעדן טאג אויף און צו. פארציילט טאקע די גמרא כדרב יודא, רב יודא געהאט אזא מעשה, געהאט דעם טעם שיך, דרב יודא די ברודער פון רב סלא חסידא, הוה ליה ההוא זוגא דסנדלי געהאט איין פאר שיך איין פעלץ, זימנין דנפיק ביה איהו אמאל איז ער געגאנגען מיט דעם, זימנין דנפיק ביה ינוקיה אסאך מאל האט ער געגעבן זיין קליינע יונגל מיט דעם. אתא לקמיה דאביי איז ער געקומען פרעגן אביי, אמר ליה געפרעגט אביי כי האי גוונא מאי צו מען מעג עפענען די בענדלעך פון דעם שיך צו עדזשאסטן שבת, אמר ליה האט אים אביי געזאגט וואס הייסט חייב חטאת? אמר ליה האט אים רב יודא געזאגט השתא יעצט אויב וואלסטו מיר אפילו געענפערט פטור אבל אסור קא קשיא לי וואלט איך עס נישט פארשטאנען, חייב חטאת קאמרת לי זאגסטו מיר חייב חטאת, פארוואס חייב חטאת? פרעגט אים אביי מאי טעמא פארוואס פארשטייסטו נישט פארוואס איך זאג חייב חטאת? אביי האט נישט געוואוסט וואסערע סארט שיך אז ער האט דעם טעם שיך און ער נוצט עס פאר זיך און פאר זיין קינד, שמעון האלט מיט פאריגע נאכט מיט דיר געדענקסט? אמר ליה האט ער מסביר געווען פאר אביי פארוואס איך פארשטיי אפילו נישט פטור אבל אסור משום דבחול נמי אפילו אינדערוואכן זימנין דנפיקנא ביה אנא זימנין דנפיק ביה ינוקא ס'איז דאך קניפן וואס מ'קניפט יעדן טאג אויף און מ'קניפט יעדן טאג צו פון פריש. ס'האלט איין טאג, איך דארף עס האבן פאר מיר און פאר מיין זון, אמר ליה האט אים אביי אי הכי אויב אזוי איז דאס מותר לכתחילה, פארוואס ווייל דאס איז נישט קיין קשר של קיימא, פארציילט טאקע די גמרא רבי ירמיהו הוה קאזיל בתריה דרבי אבהו בכרמלית, א כרמלית איז א אפענע פעלד, ס'איז נישט קיין רשות היחיד, אבער ס'איז נישט קיין רשות הרבים אויך נישט, ס'איז אסור מדרבנן צו טראגן. און רבי רבי ירמי' איז געגאנגען נאך זיין רבי רבי אבהו איפסיק רצועה דסנדליה האט זיך רבי ירמי'ס שיך צוריסן זיין סנדל מען קען עס נישט אנטוהן אן א אדער טראגסט עס טראגן טאר מען דאך נישט ס'איז דאך א רשות ס'איז דאך א כרמלית מדרבנן טאר מען נישט טראגן אדער אדער וואס אמר ליה האט ער געפרעגט זיין רבי רבי אבהו מאי ניעבד לה וואס טוה איך דא איך קען דאך עס נישט אנטוהן איך קען עס נישט טראגן אמר ליה שקול גמי נעם א גראזעלע א גרעזעלע לח וואס איז נישט מוקצה. א גראז וואס איז ראוי צו עסן פאר א בהמה דחזי למאכל בהמה, וכרוך עילויה און בינד עס ארום, מילא א טרוקענע שטיקל גראז איז עומד איז עומד להסקה, איז מוקצה שבת. בינד עס ארום. פארציילט די גמרא נאך א מעשה אביי הוה ק הוה ק הוה קאי קמיה דרב יוסף איפסיק ליה רצועה האט זיך אים צוריסן זיין בענדל פון זיין שיך אבער דא דא דא די מעשה איז געווען אין א חצר, דא די פראבלעם איז נישט וועגן טראגן, מען מעג טראגן, מען וועט שוין זען באלד די גמרא, אמר ליה האט ער אים געפרעגט מאי אעביד ליה וואס קען איך טון איך קען דאך עס נישט אנטון, אמר ליה שבקיה הייב עס נישט אויף לאז עס דא אויפן פלאץ ווייל ס'איז מוקצה, ס'איז דאך נישט ראוי פאר א שיך, ס'איז דאך געווארן אויס שיך, א שיך מעג מען אויפהייבן, כאטש פריער קען זיין אין א כרמלית האט ער מורא געהאט זעט אויס ס'וועט פארלוירן ווערן האט ער אים מתיר געווען, אבער וואס?

אבער מדרבי ירמיה אמר התם לא מינטר, אין אַ כרמלית איז אַ מקום שאינו משתמר הכא מינטר. מען פרעגט נישט דאס פרעג איך האב געמאכט א טעות מען פרעגט ווי טרעפט מען אז מוקצה זאל מען מתיר זיין במקום הפסד? אז דו טרעפסט אויפן גאס א פעקל הונדערטערס איז דאס שוין עס איז א מקום עס איז א הפסד וואס? ווי טרעפט מען אז אז ביי מוקצה מעג מען מעג מטלטל זיין מוקצה דאס פרעגט מען. על כל פנים למעשה דארף מען פארשטיין וואס גייט פאר דא אביי האט געהאט א סנדל. נאכאמאל אביי האט געהאט א סנדל און ס'האט זיך אים צוריסן די רצועה, האט ער אים געזאגט אה, מוקצה, פרעגט די גמרא, מוקצה? והא מנא הוא, והא מנא הוא, למעשה דאך איז א כלי אז דו לייגסט אריין דא א בענדל קענסטו דאך עס מסכן זיין, זאגט רש"י ואמאי, די צווייטע שורה פון די ברייטע שורות, ואמאי אסור לטלטלו, והא עדיין תורת מנעל עליו ער האט נאך אויף זיך די נאמען שיך, ווייל דאי בעינא הפיכנא ליה מימין לשמאל. סתם אזוי אז אז איידל. סתם א שיך, וויאזוי איך ווייס איך קען נישט אנכאפן א שיך צו ווייזן אויף אים, באט לאמיר זאגן אזא סאנדל, א זויל, מיט צוויי אויערן ארויף, מיט צוויי אויערן אויף ארויף, און פון דעם גיין בענדערלעך, יא? סאו, לאמיר זאגן אז ס'צורייסט זיך די אינעווענדיגע, א מענטש שטייט אזוי, יא? דאס איז זיינע צוויי פיס, א מענטש שטייט אזוי, איז אז ס'צורייסט זיך דא פון אינדרויסנדיגע זייט איז א מורא'דיגע גנאי פאר אים, ס'פאסט אים נישט עס אנצוטון ווייל מענטשן זעען, אבער אז ס'צורייסט זיך פון אינעווענדיג. דארט ווי די צוויי שיך וואקן איז נישט געפערליך, איז ווי א ריס אין די הויזן, אויב ס'קומט א ריס אין די הויזן פון אינדרויסן קענסטו נישט גיין אזוי אויף די גאס, אבער אז די ריס איז צווישן די צוויי פיס, איך וועל אכטונג געבן ווי איך זעץ מיך אראפ, איך וועל אכטונג געבן ווי איך גיי, סאו פרעגט די גמרא פארוואס זאגסטו אז ווען ס'צערייסט זיך די רצועה, די בענדל פון דעם סענדל, איז מוקצה, והא מנא הוא, ס'איז דאך א כלי, דו קענסט דאך עס צוריק מתקן זיין. מיט א בענדל, דאי בעינא הפיכנא ליה מימין לשמאל, א סאנדל, דעמאלס איז נישט געווען אזוי ווי היינט א רעכטע שיך מיט א לינקע שיך, מיט א רעכטן שיך און בענדל, מיט א לינקן שיך און בענדל, ס'איז געווען די זעלבער סאנדל האט מען געקענט אנטון אויף דעי פיס און אויף דעי פיס, סאו ס'האט נישט, איך קען דאך עס יעצט גיין טוישן און קיינער וועט נישט זעהן אז איך האב געמאכט די סטראשע. ס'איז וויכטיג צו לערנען, מ'גייט ברענגען א גאנצע סוגיא וועגן שיך, לאמיר זעהן, די דריטע שורה פון די ברייטע שורות.

און ס'גייט זיין פון אינעווענדיג, נו פארוואס זאגסטו אז ס'איז מוקצה? אמר ליה האט ר' יוסף געזאגט, ס'איז א גרויסע מחלוקת תנאים חכמים מיט רבי יודא, מ'וועט באלד זעהן אויב מ'קען אויסדרייען א סנדל, מאכן פון א רעכטע סנדל א לינקע סנדל, און מדקמתרץ ר' יוחנן, וויבאלד איך זעה אז ר' יוחנן, גייט פארענטפערן זיין שיטה אליבא דרבי יודא, שמע מינה הלכה כרבי יודא אז מען קען נישט טוישן שיך אויף פיס, גיימער דא אריינגיין מאי היא, אפשר פרעגסטו מיר וואס איז די גאנצע זאך פון רבי יודא צו מען קען טוישן דתניא, מען הייבט אן א פרישע גמרא מען קען מיטהאלטן סנדל א שיך וואס א טמא'נע מענטש האט אנגעכאפט, א טויטע מענטש האט געטאטשט א טויטע מענטש, געווען אין א הויז פון א טויטע מענטש, א שיך איז מקבל טומאה ווייל ס'איז א כלי. אבער פונקט ווי א כלי אז ס'כאפט א לאך פארשטייסטו אז ס'ווערט אויס כלי און ס'איז טהור, אז א שיך צערייסט זיך ווערט עס אויס שיך. סאו גיימער דא זעהן א מחלוקת ווי שטארק די שיך דארף זיין צעריסן אז ס'זאל ווערן אויס שיך. סנדל שנפסקו שתי אזניו, פון ביידע זייטן וואס קומט ארויף און די שיך האט זיך צעריסן או שתי תרסיותיו, ביידע העקעלעך וואס מ'לייגט אין דעם אריין די. האסט אמאל געזעהן די מעשה ביכלעך פון מחניים? די פיקטשערס ווי ער מאלט אראפ די רויבערס פון אמאליגע צייטן, דאס איז א סאנדל, א שטיקל לעדער פון אונטן, און ס'גייט אביסל ארויף פון ביידע זייטן, נאכדעם גייט רצועות ארום די פיס ביז אין די שווארצע זאקן גייט ארויפגעצויגענע הויזן, אויף די פיס בענדעלעך, אויב איינער פון ענק האט געזען אמאל א חליצה, די פרוי וואס זי איר מאן איז געשטארבן אן קינדער טאר זי נישט גיין חתונה האבן, די יבמה, זי דארף גיין נעמען חליצה, זי דארף. דער יבם טוט זיך אן א סאנדל און זי דארף אויסטון די שיך פון זיין פיס אין פארנט פון די גאנצע עולם און שפייען אויף אים, און דעמאלטס קען מען זען א סאנדל. מיין טאטע האט אינדערהיים אלע אלע סייזעס סאנדלס ווען ס'קומט אמאל איז אפאר מאל חליצה דארט. נישט געזען א חליצה. איז איז אויך דארף זיין מיט א סאנדל. איז דא קומט אויך אריין ווי שטארק דארף די סאנדל זיין צוריסן אז מ'זאל נאך קענען מאכן חליצה מיט דעם שיך. סאו האמיר דריי זאכן וואס אונז ווייסן מיר אויף א שיך.

סאול איז איז אראפגעקומען טהור איז טהור, ס'איז בטל געווארן די תורת כלי, אבער לאמיר זאגן אחת מאזניו, איינע פון די זייטן או אחת מתרסיותיו, או שניטל רוב הכף שלו נאר רוב סאול, רוב פון די זויל פעלט, נישט די גאנצע, טמא, איז די שיך נאך אלץ טמא, און ס'פליעט נישט אוועק פון דעם די טומאה, אפילו די אינדרויסנדיגסטע זייט חזקי האט זיך אפגעריסן, האלטן די חכמים ס'איז נאך טמא פארוואס? איי א מענטש גייט נישט מיט דעם, ס'פאסט אים נישט, ער טוט אן די רעכטע שיך אויף די לינקע פיס, און ס'קומט אויס די אינדרויסענדיגסטע זייט פון די רעכטע פיס איז אינעווענדיג יעצט אזוי א ריס אין די הויזן צווישן די פיס. רבי יהודה קריגט, רבי יהודה האלט נפסקה פנימית טמא, אויב די אינעווענדיגסטע בענד, די אינעווענדיגסטע לופ, די אינעווענדיגסטע העקעלע, איז טמא ווייל מענטשן גייען נאך מיט דעם, אבער א חיצונה טהור, זעה איך פון דא אז דער רבי יהודה האלט מען טוישט נישט קיין שיך, די רעכטע שיך גייט נישט אויף די לינקע פיס, ואמר עולא, ואיתימא, איז דא וואס זאגן רבה בר בר חנה האט עס נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, כמחלוקת לענין טומאה, פונקט ווי די חכמים קריגן זיך לגבי טומאה, צו מען טוישט א רעכטע שיך אויף א לינקע פיס, כך מחלוקת לענין שבת. אז וואס? אז דער רבי יהודה וועט האלטן אויב ס'האט זיך צוריסן די אינדרויסנדיגסטע זייט פון די שיך שבת איז מוקצה? ווייל ער האלט ביי ביי טמא'נע שיך איז טהור ווייל א מענטש טוישט נישט קיין פיס. סאו יעצט קען מען שוין זעהן אז ר' יוסף האט גע'פסק'ענט.

כמחלוקת לענין טומאה, כך מחלוקת לענין שבת, אזוי זאגט ר' יוחנן, אבער ביי חליצה קריגט מען זיך נישט. כ'ווייס נאך נישט וואס, והוינן בה, און מען פרעגט ר' יוחנן אליבא דמאן, וואס מיינט אז אזוי ווי מען קריגט זיך ביי טומאה איז ביי שבת, אבער חליצה איז מען ווער איז מודה צו וועם? אילימא מ'וועלן זאגן אליבא דרבנן, אז ער זאגט אז מדלענין טומאה מנא הוי, וויבאלד לגבי א שיך זאגסטו אז וואס אויב ס'צערייסט זיך די אינדרויסנדיגסטע, האלטן די חכמים ס'נאך א כלי ווייל מ'טוישט עס, לענין שבת נמי מנא הוי אבל לא לחליצה דלאו מנא הוא, אבער ביי חליצה איז עס נישט כשר, ס'טייטש די רבנן זענען מודה צו רבי יהודה ביי חליצה אז אז ס'אויס שיך פארוואס? ס'קען זיך נישט זיין והתנן מ'האט דאך געלערנט א משנה אין יבמות חלצה של שמאל בימין, די יבמה האט אויסגעטוהן די שיך, דאס טייטש דער יבם האט זיך אנגעטוהן. די די די לינקע שיך אויף זיין רעכטע פיס. ס'איז נישט אזא באטאמטע מעשה חליצה, איך מיין קומט אריין א פרוי אינמיטן בית מדרש מיט די מיט די מיט די מאן'ס ברודער און ער קומט אריין נאקעט מיט די איך מיין די פיס ארויפגעצויגן די פיס און א סאנדל און זי דארף אים עס אויסטון אראפ און ווארפן די שיך אין פנים אריין און שפייען. ס'איז א זאך וואס מ'זעט עס איינמאל. בלייבט'ס אין קאפ איז לאמיר זאגן זי האט גענומען זי האט אים אויסגעטון זיין לינקע שיך חלצה של שמאל בימין פון זיין רעכטע פיס חליצתה כשרה אוי וויי קומט דאך אויס וואלט ווען צוריסן געווארן די אינדרויסענדיגסטע זייט פון די לינקע שיך קען מען דאך עס טוישן ווייל דו זאגסט דאך קלאר. אז ס'הייסט א חליצה אז דער יבם האט זיך אנגעטון די לינקע שיך אויף זיין רעכטע פיס, דעמאלטס ווען ס'ווערט צוריסן די אינדרויסנדיגסטע זייט פונעם לינקן שיך, קען ער זיך עס אנטון אינעווענדיג און מ'שעמט זיך נישט, א סנדל, דעמאלטס פארוואס זאגסטו דא אבל לא לענין חליצה? אלא מאי מוז זיין אלא עסטו וועלן זאגן אז רבי יוחנן אליבא דרבי יודא, ער גייט אליבא דרבי יודא אז מ'קריגט זיך אזוי ווי מ'קריגט זיך ביי טומאה קריגט מען זיך ביי שבת, אבער ביי חליצה. וועט רבי יודא מודה זיין צו די חכמים? סא לאמיר זעהן. מדלענין טומאה לאו מנא הוא. לגבי טומאה האלט רבי יודא אז וואס אז ס'צורייסט זיך פון אינדרויסן אויס שיך איז לענין שבת נמי לאו מנא הוא, אבל לא לחליצה. וואס? אז חליצה איז יא דמנא הוא? ס'טייטש שבת איז עס נישט קיין שיך און טומאה איז אויך נישט שיך? פארוואס? אויב וועסטו מיר אזוי זאגן שטימט נישט ווייל אימר דאמרינן ווען זאג איך חלצה איי כ'וועל פרעגן עס מיט א בפירוש'ע משנה אין אימר דאמרינן חלצה של שמאל בימין חליצתה כשרה ווען זאג איך אז אויב זי האט אים אנגעטוהן אויסגעטוהן די לינקע זי דארף אים נישט אנטוהן די שיך אויסטוהן דארף זי אים די גבאי טוט די שמש טוט אים אן די שיך און קודם וואשט מען אים אפ די פיס מ'שערט אפ די נעגל ס'זאל נישט זיין קיין חציצה עס דארף זיין א א זויבערע פיס, און זי טוט אים עס אויס. ווען זאג איך אז זי טוט אים אויס די לינקע שיך פון די רעכטע פיס איז כשר, היכא דלמילתיה מנא הוא, ווען ס'איז א א גוטע שיך פאר די לינקע פיס, א גאנצע שיך, אבער הכא ווען רבי יודא האלט דלמילתיה לאו מנא הוא, אז דער סאנדל וואס צורייסט זיך פון אינדרויסן, די דרויסנדיגסטע חלק, זאגסטו אז וואס? ס'הייסט אויס כלי, ס'קען נישט מקבל טומאה זיין, און ס'איז שבת איז עס מוקצה, איז דהא אמר רבי יודא נפסקה החיצונה טהור אלמא לאו מנא הוא איז מ'גייען זאגן אז רבי יודא איז מודה צו די חכמים וואס? אז ביי חליצה איז וואס איז יא א שיך? וואס זאגסטו דא? כ'הער נישט. יא. דאס זאגט די משנה אין יבמות. איך רעד נישט פון דעם. וואס האט רבי יוחנן געזאגט? כמחלוקת לענין טומאה, כך מחלוקת לענין שבת, אבל לא לענין חליצה. אז ביי חליצה זאג איך נישט אז ס'איז גוט. נו ענטפערט די גמרא ניין לעולם וועט אזוי זאגן רבי יוחנן אליבא דרבי יהודה רבי יוחנן גייט לויט רבי יהודה אז וואס אז רבי יהודה אז רבי יהודה איך ווייס נישט וואס נאר אבער ס'שטימט זיך נישט אימא וכן לחליצה נישט אבל לא לחליצה כמחלוקת ביי טומאה כך מחלוקת ביי שבת וועט רבי יהודה האלטן אז ס'נישט קיין כלי און וכן לחליצה ס'נישט קיין קהלה. נו, וואס די חידוש? והא קא משמע לן, דאס איז טאקע די חידוש, ווייל דכי אמרינן חלצה של שמאל בשל ימין חליצתה כשירה, ווען זאגט די משנה אין יבמות אז אויב זי טוט אים אויס די לינקע שיך אויף זיין רעכטע פיס איז די חליצה גוט, היכא דלמי, דף קוף יוד בית עמוד בית, היכא דלמילתיה מנא הוא, ווען ס'קומט אבער אבל הכא דלמילתיה לאו מנא הוא, איז טאקע. סאו וואס זע איך פון דא? אז ר' יוחנן גייט פסק'ען ווי וועמען? ווי ר' יהודה, ווייל ער גייט זיך ארבעטן זיך ארום מיט ר' יהודה, וועגן דעם האט רב יוסף געזאגט פאר אביי געב אכטונג טאטש נישט דיין שיך וואס האט זיך צוריסן פון אינדרויסן די מנעל, אה איך קען עס ארום דרייען איך קען עס לייגן אויף די אנדערע פיס, ניין ר' יהודה האלט מען לייגט נישט. סאו למעשה רבי יוחנן פסק'נט ווי רבי יודא אז וואס אויב ס'צערייסט זיך א וואס? אויב ס'צערייסט זיך איינע פון די פון די פון די פון די אויערן, ס'וועט דאך מיינען אינדרויסן, פרעגט די גמרא מי אמר רבי יוחנן הכי, רבי יוחנן גייט טאקע ווי רבי יודא? והאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אליינס זאגט דאך הלכה כסתם משנה, ווי דו זעסט א סתם משנה אן א נאמען זאגט רבי יוחנן מען פסק'נט ווי דעם, נו לאמיר זען איז כ'האב דאך א סתם משנה תנן סנדל שנפסקה אחת מאזניו. א סאנדל וואס האט זיך צוריסן איינע פון די אויערן ותיקנה אז דו האסט עס פארראכטן איז נאך אלץ טמא מדרס, דאס טייטש אויב א זאב טרעט טוט אן די שיך איז די שיך טמא מדרס. נפסקה שניה, און יעצט איז געגאנגען עס האט זיך צוריסן די צווייטע ותיקנה אז דו האסט עס מתקן געווען איז טהור מלטמא מדרס. וויבאלד ס'האט זיך שוין צוריסן ביידע זייטן, ביידע אויערן, ביידע זייטן פונעם סאנדל, זאג איך טהור מלטמא אבל טמא מגע מדרס. וואס דען? ס'ווערט א ראשון לטומאה, דאס טייטש, דעדיין כלי הוא זאגט רש"י ווייל דחזי למילתא, ווייל דמתקנא ראשונה. ואף למדרס הוא ראוי אי הוה נועלו זב מכאן ולהבא, ברענגט זיך אבער מיהו מטומאת מדרס קמייתא, די פריערדיגע טומאה דהוה עליה טהורה, כדאמרינן לקמן פנים חדשות באו לכאן, וכל תורת מנעל שהיתה עליו בשעת קבלת טומאה ראשונה הלכה לה. נו נו מאי לאו מיינט עס דען נישט לאמיר אויספירן די קשיא אז לא שנא פנימית ולא שנא חיצונית פון דא איז דאך משמע אז וואס? אז ס'איז מיר נישט קיין חילוק וואסערע זייט ס'האט זיך צוריסן יעדע זייט זאגסט אז וואס? סנדל שנפסקה אחת מאזניו איז טמא מדרס איי דו שעמסט דיך? ס'איז דאך משמע אפילו פון אינדרויסן. איי דו שעמסט דיך עס אנצוטוהן? מסתמא ווייל גייסט עס אנטוהן אויף די לינקע. נו זעה איך אז מען פסק'נט נישט ווי ר' יודא, דאס איז דאך א סתם משנה. ווייל ר' יודא האלט אז א נפסקה חיצונה איז עס טהור. זאגט די גמרא לא. איך קען זאגן אז די משנה זאגט סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותקנה רעדט זיך טאקע בפנימית דווקא. אבער אויב ס'איז נפסקה חיצונה איז יא בטל. דו דו שעמסט זיך אזוי ווי רבי יודא ס'איז נישט דא קיין סתירה? פרעגט די גמרא ניין אויב זאגסטו אז די משנה רעדט דווקא אויף ש ש נפסקה פנימית אבער חיצונה איז יא טהור איז א אבער נפסקה חיצונה מאי טהור אי הכי אויב אזוי אה אדתני פאר דו גייסט צו די סיפא נפסקה שניה ותקנה טהור מן המדרס אבל טמא מגע מדרס קענסט דאך ניפלוג בדידה. יעדע מאל א משנה וויל זאגן אויב אזוי און אזוי איז טמא, אבער אזוי, נו דארפסט דו דארפסט גיין צו א פרעמדע אבער אזוי, אויב ס'האט זיך צעריסן א זייט פון די שיך. איז טמא, נאכאמאל, סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותקנה, טמא, דאס איז דווקא די אינעווענדיג, במה דברים אמורים שנפסקה פנימית אבער חיצונה טהור, און וויבאלד די משנה מאכט נישט קיין אזא חילוק איז משמע אז די משנה רעדט פון ביידע זייטן איז טמא, אז די משנה איז שיטת חכמים און רבי יוחנן פסק'נט הלכה כסתם משנה ווי די חכמים, אמר רבי יצחק בר יוסף, ניין. מיר מוזן זאגן תהא משנתנו אז די משנה רעדט זיך בסנדל שיש לו ארבע אזניים וארבע תרסיותים כדי שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן אבי אז ס'זאל נישט זיין קיין סתירה פון רבי יוחנן אז דא איז ער מתקן רבי יודא'ס ווערטער און דא זאגט ער הלכה כסתם משנה אז די משנה רעדט זיך א סנדל וואס האט

דכיון דנפסקה חיצונה איז טהור. פארשטאנען? ווילסט אז אז נאך איין מאל עס פארשטיין? וואס איז געווען די קשיא? רבי יוחנן לכאורה גייט ווי רבי יודא האסטו געזאגט. רבי יוחנן איז דאך הלכה כסתם משנה. נו דא שטייט דאך א משנה אז אויב סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותקנה איז נאכאלץ טמא. פארוואס איז טמא מדרס? דו זאגסט דאך ס'איז דאך משמע פון ביידע זייטן. לויט ר' יהודה אויב פון אינדרויסן זאגט ער טוישט מען דאך נישט, דארף זיין טהור. אדער משנת נייעס. לכאורה דעמאלטס רעדט ער דווקא פנימית. נו אויב ס'איז נאר פנימית פארוואס זאגסטו די סיפא אבל נפסקה שניה ותיקנה אז ביידע זענען אפגעריסן? דאך נישט דאך נישט אויב ביידע זענען אפגעריסן זאל שיך אבל חיצונה יא איז זאג איך לכאורה כ'וועל מוזן זאגן אז דער משנה רעדט זיך אז אז פון ביידע זייטן איז דא צוויי אויערן, מיט צוויי לופס, מיט צוויי העקעלעך, און איך האב א ראיה צוליב. סנדל שנפסקה אחת פון אינעווענדיג איז נאך טמא, ווייל מען גייט נאך מיט דעם, נפסקה שניה, ניין, נפסקה שניה ווען ביידע פון אינדרויסן האבן זיך צוריסן, דעמאלטס איז טהור. כ'הער נישט. איינס פון אינדרויסן איז אויכעט אפשר. ווייס איך נישט, קען זיין מ'שעמט זיך נישט. על כל פנים זאגט רבי יהודה אז מ'דרייט נישט ארום קיין שיך. כי אתא רבין ווען רבין איז געקומען פון ארץ ישראל אמר האט ער געזאגט בשם רבי חנא בר אבא בשם רב הלכה כרבי יהודה מ'פסק'נט ווי רבי יהודה ביי א שיך. וואָס צערײַס איך די אינדרויסנדיקסטע זײַט, אַז אַז ס'איז אויס שיך, לגבי טומאה, לגבי שבת, לגבי חליצה, לגבי אַלעס, ווײַל אַ מענטש גייט עס נישט טוישן אויף די רעכ אויף די לינקע. רבי יוחנן אמר, אין הלכה כרבי יהודה, פרעגט די גמרא ומי אמר רבי יוחנן הכי, ס'האָט אַ גאַנצע צײַט געשריגן והא מדמתרץ רבי יוחנן אליבא דרבי יהודה שמע מינה כרבי יהודה סבירא ליה, אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן, זיי קריגן זיך אַרום אמוראים וואָס רבי יוחנן האָט געזאָגט. אוי טאטע איך וויל זיין א ערליכע איד. הרב ראובן יו אר העיר? אר יו אר נאו מיט די דרך הלימוד? נאך איין קליינע שטיקעלע גמרא איז אונז מסכים, תנן התם וואס האמיר געלערנט אין א משנה געב א קוק דא. קוק דא. כ'האב א כלי, תנן התם אונז האבן געלערנט כל כלי בעלי בתים. א בעלעבאס האט זיך געקויפט א שיינע כלי, און ס'האט געכאפט א קליינע לעכעלע. איז די שאלה איז צו ס'ווערט אויס טמא, אויס טמא איז שיעורן כרמונים. א מענטש ווארפט נישט אוועק. ווען וועלט איז געווען וועלט, היינט איז דאך א דיספאוזעבל וועלט, מענטשן האבן דאך נישט קיין שום דרך ארץ, מענטשן אינטערעסירן גארנישט, מען ווארפט זיך מיט קליידער, מען ווארפט זיך מיט עסן, מען ווארפט זיך מיט כלים, מענטשן זענען כפוי טובה צו די אייבערשטער, יא מענטשן זענען כפוי טובה צו די אייבערשטער, מענטשן קערן נישט, ווארף אוועק, ס'האט נישט קיין וועליו געלט, ס'האט נישט קיין שום חשיבות. אבער ווען וועלט איז געווען וועלט, א מענטש, זיכער נישט א סטאר, א סוחר, א באלעבאס, כלי בעלי בתים, אז ס'כאפט אים א לעכל א כלי ווארפט ער עס נישט אוועק, א גרויסע שיסל, א בעסקעט, חוץ אז ס'פאלט שוין ארויס א מילגרוים, ס'איז שוין שיעורן כרימונים, אויב אזא גרויסע לאך אז א מילגרוים האלט זיך שוין נישט אין דעם, דעמאלטס איז עס שוין נישט ראוי וואס זאל עס אוועקלייגן, אבער אז ס'פאלט ארויס זיתים. ווארפט ער עס נישט אוועק א באקס, איך קען אריינלייגן דא עפלעך, עס וועט זיך האלטן. איז בעי חזקיה, חזקיה פרעגט אויף די משנה, וואס טוט זיך ניקב, א כלי וואס איז טמא האט געכאפט א לעכל כמוציא זית, וסתמו, איך האב עס פארשטאפט. וחזר וניקב כמוציא זית, ס'האט געכאפט לעבן דעם נאך א לעכל, כמוציא זית, וסתמו איך האב עס פארשטאפט. און אזוי ווייטער און ווייטער עד שהשלימו למוציא רימון, ווען דו שטעלסט צוזאם אלע לעכעלעך, קען ווען דא ארויספאלן יעצט א רימון, מהו וואס איז די הלכה מיט די כלי, צו זאג איך, צו זאג איך, צו זאג איך, וויבאלד. דו רעכנסט צאם אלע לעכערלעך איז בטל געווארן די שם טומאה פון אנפאנג אדער ניין? ווייל ווייל ס'איז נישט געווען בבת אחת, ס'האט זיך נאך אלץ צוגעשטאפט. אמר ליה רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט חזקיה רבי, שניתה לנו, דו האסט דאך אונז געלערנט א משנה, וואס פון דעם קען איך דיך ארויסדרינגען, סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה, ס'האט זיך אראפגעריסן איין זייט און ס'האט זיך מס' טמא מדרס איז טמא מדרס, נפסקה שניה ותיקנה, טהור מן המדרס, אבל טמא מגע מדרס, ואמרן לך כ'האב דיך געפרעגט מאי שנא ראשונה? דהא קיימא שניה, פארוואס פון אנפאנג זאגסטו ווען ס'האט זיך אראפגעריסן די ערשטע אוזן איז די סנדל טמא, ווייל די ווייל די ווייל די אוזן שניה איז נאך דארט, איז דאך שניה נמי ווען ווען ווען די צווייטע רייסט זיך אראפ, הא מתקנה ראשונה, אזוי האט מען דיר געפרעגט, ואמרת לן עליה האסטו אונז געענטפערט, קוק אהער, פנים חדשות באו לכאן, פון פון ווען ביידע אויערן זענען אפגעריסן, איז עס א נייע כלי, איז די ערשטע טומאה פליט אוועק, איך קען עס טאקע יעצט גיין נוצן, אבער ס'איז נישט די ערשטע כלי. ס'איז כאילו ער האט געמאכט א פרישע שיך און יעצט פון פריש קען עס גיין טמא ווערן. איז הכא נמי די זעלבע זאך, פנים חדשות באו לכאן. איין מאל ס'איז ארויסגעגאנגען נאך א לאך און נאך א לאך און נאך א לאך, איז עס נישט די כלי. וואו קרא עליה האט חזקיה געזאגט אויף רבי יוחנן לית דין בר נש ער איז נישט קיין מענטש ער איז א מלאך ער קען אזוי שיין צוזאמשטעלן לית זאגט רש"י לית דין בר נש וואו אזא תירוץ איכא דאמרי ער האט געזאגט פארקערט כגון דין בר נש דאס איז א מענטש ווי עס דארף צו אגב אז מען רעדט שוין פון די גרויסקייט פון רבי יוחנן. אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא אם ראשונים אויב אונז קוקט מיר אויף די פריערדיגע חכמים פון די פריערדיגע דורות בני מלאכים אז דו זאגסט לית דין בר נש וואס זעמער אונז אנו בני אנשים זעמער אונז מענטשן ואם ראשונים בני אנשים אויב די פריערדיגע זענען אנשים איז אנו כחמורים און וואס זעמער אונז אייזלען אבער נישט אייזלען און אפילו נישט קיין ולא כחמורו של ר' חנינא בן דוסא ושל ר' פנחס בן יאיר וואס די חזל פארציילן אויף זיי אז מ'האט זיי אמאל געגנב'עט און מ'האט זיי געוואלט געבן צו עסן אומגעמעשר'טע תבואה, און זיי האבן נישט געוואלט עסן, אלא כשאר חמורים, אונז זעמער פלעינע אייזלען. דאס דארף מען האלטן אין איין חזר'ן. דאס דארף מען האלטן אין איין חזר'ן. ס'דא זייער שיינע בריוון, לעצטנס אפאר מלמדים פון ארץ ישראל שרייבן יעדע יעדע וואך בריוון, און ס'דא יעדע וואך אין די קונטרס איז דא גוטע בריוון פאר מלמדים. סאו א מלמד פרעגט די וואך צו מ'דארף פארציילן. אקעי לאמיר לאמיר עס לאמיר ענדיגן די גמרא נאכדעם וועלן מיר רעדן. ס'איז געשטאנען אין די משנה מ'מעג מאכן א קניפ שבת אויף א קריגל וויין, אזוי פלעגט מען אמאליגע צייטן מאכן, דאס איז געווען א קאווער, מ'האט געהאט א קריגעלע, מ'האט גענומען א סחורה, און מ'האט גענומען נאכדעם א בענדל, און מ'האט עס ארום געבינדן, נודות יין ונודות שמן מעג מען עפענען שבת די קניפן ווייל ס'איז נישט קיין קשר של קיימא פרעגט די גמרא פשיטא. מען עפענט דאך עס אויף און מען מאכט דאך עס צו, מ'דארף דאך עס קענען נוצן, איז דאך עס נישט קיין קשר של קיימא? זאגט די גמרא לא. ס'איז נישט קיין פשיטא, צריכא, די משנה וויל מיר לאזן הערן דאית ליה תרתי אוני, ס'האט צוויי אויערן, ס'האט צוויי קניפעלעך, מען קען ארויסנעמען די. קען זיין איינס פאר לופט און איינס פאר, אסאך מאל איז דא אזא אזא איינס פאר פאר אויסגיסן, און אז ס'זאל נישט שליקעצן איז דא דא נאך א פלאץ זאל אריין גיין לופט, א ווענטעלעישן נו. סאו מ'קען זיך א עצה געבן, סאו קומט אויס מהו דתימא חדא מינייהו בטולי מבטל ליה, קען זיין איין קניפ פלאנט ער נישט ער עפענט נישט אויף מער דא, ער גייט זיך א עצה געבן מיט נאר מיט איין לעכל. ער קומט זיך אויס דערמיט יעדער איינס קענסטו טראכטן אפשר דאס איז א קשר של קיימא קא משמע לן ניין מען עפנט עס יא אויף און נאכדעם איז געשטאנען אין די משנה קדירה של בשר אויך א טאפ פון פלייש וואס זי בינדט ארום כ'הער נישט נו איז פרעגט די גמרא פשיטא איז דאך א פשוטע זאך זאגט די גמרא לא צריכא די משנה וויל לאזן הערן דאית לה שלאכא ס'האט א ברז פון אונטן. ס'האט א קראן, א פאוסעט פון אונטן אויך. איז מהו דתימא וואלט איך געקענט מיינען בטולי מבטל ליה די קניפ פון אויבן, מאכט צו אויב זי גייט מער נישט נוצן, טאר מען טאר מען דאס נישט אויפמאכן אין שבת, קא משמע לן ניין, ס'איז זיכער נישט מבטל פאר אלץ, נאר וואס דען איז סוף משנה זעט רבי אליעזר בן יעקב וואס זאגט אז מ'מעג צובינדן א שטריק אין פארנט פון א בהמה, ביי די טיר פון א שטאל. אז די בהמה זאל נישט ארויסגיין, פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך נישט אז דו ווילסט די בהמה זאל בלייבן לעולם ועד אינעווענדיג, איז דאך א זאך וואס מען עפענט אויף און מען מאכט צו, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין פשיטא, צריכא וויל מיר לאזן הערן דאית לה תרתי איסרי, ס'איז דא צוויי קניפן, מהו דתימא וואלט איך געקענט מיינען דווקא קיף יג גמ', חדא מינייהו בטולי מבטיל, איינס איז ער מבטל, קא משמע לן, קומט ער מיר לאזן הערן אז וואס? קא משמע לן, איך הער נישט? וואס? יא. אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר בן יעקב אמר ליה אביי הלכה מכלל דפליגי? כ'פארשטיי נישט. איינער קריגט? סאו, זאג מיר, מ'פסק'נט ווי, מ'פסק'נט ווי רבי אליעזר בן יעקב אז מ'מעג אויפבינדן א קניפ אין פארנט פון א בהמה? סאו, איינער קריגט אויף אים אז דו זאגסט מיך אז. אביי פרעגט ר' יוסף, וואס זאגסטו דא הלכה כר' אליעזר בן יעקב, הלכה מכלל, אמר ליה, מאי נפקא לך מינה? פרעגט ר' יוסף אביי, וואס גייט דיך אן, און אויב קיינער קריגט נישט, וואס גייט דיך אן אז איך זאג הלכה, אמר ליה, האט אים אביי געענטפערט, גמרא גמור זמורתא תהא. שוין אפאר מאל געהאט שוין דאס אין שס, ס'טייטש, דו מיינסט ס'איז אזוי ווי גמרא גמור זמורתא תהא דו מיינסט צו זאגן איך זאל לערנען גמרא אזוי ווי אזוי ווי מען זינגט א ניגון סאו וואס הייסט איך פרעג דיך דו זאגסט הלכה וויל איך דיך פרעגן וואס הייסט גמרא גמור זמורתא תהא קוק אריין דא אין ליקוטי רש"י ברענגט ער אראפ דא פון פון משל שוטה הוא ווען מען זאגט פאר א תלמיד שוטה זאגט מען אים

זינג גמרא, זאג גמרא, דאס וועט פארשניידן אלע קליפות וואס דער רבי זאגט אין לקוטי מוהר"ן די ערשטע חלק סימן ר' י' ד', זאגט דער רבי נעם תלמוד, וויפיל באטרעפט תלמוד? תלמוד באטרעפט ת' פ' פֿיר הונדערט און אַכציק, נעם די, יא רעכן עס אויס, תלמוד ת' פ' פֿיר הונדערט אַכציק, תפ. נעם קודם די גרויסע אותיות, ל' מיט מ' איז וויפיל? פערציג, פופציג, זעכציג, זיבעציג, ו' מיט ד' איז זעקס מיט פיר איז צען, ת' פ' באטרעפט אזוי ווי דער נאמען פון די קליפה וואס מאכט א מענטש זינדיגן אין פגם הברית, ס'איז דא צוויי שלעכטע מלאכים, ס'איז דא א ער מיט א זי, א זכר מיט א נקבה, אזוי ווי, ס'איז נישט דא קיין דמות אויבן, ס'איז א כח הטומאה. דאס איז סמך מם, זאגט מען אויך נישט ארויס זיין נאמען, סמך מם אלף למד, און צדיקים זאגן דאס די ראשי תיבות סיום מסכתא אין לעשות, זיין זאך איז נאר מען זאל נישט ענדיגן קיין מסכת, הייב אן נאך אביסל, הייב אן דא, הייב אן דארט, מאך נישט קיין סיום מסכתא, און מוהרא"ש ברענגט עס אויך אויף מלוה מלכה, סעודת מלוה מלכה אין לעשות, ער וויל נישט מען זאל מאכן קיין מלוה מלכה, דאס מלוה מלכה דאס איז אויך א זאך קעגן אים.

זאגט נישט ארויס די נאמען, דער אר"י הקדוש זאגט מען זאל נישט ארויס זאגן קיין נעמען פון פון שלעכטע מלאכים, שלעכטע מלאכים ווען מען רופט זיי, זאגט נישט ארויס קיין שלעכטע מלאכים. נו, וויפיל באטרעפט ל' איד? פערציג, נאכאמאל ל' י', פערציג, ת', זאגט דער רבי תלמוד קריגט זיך מיט די קליפה. תלמוד האט א כח צו מכניע זיין די קליפה אז א מענטש לערנט די הייליגע גמרא. שוין די אייבערשטער העלפן מיר זאל זוכה זיין. אה, מלמדים פרעגט, אז פרעגט א מלמד וואסערע מעשה'ס מ'זאל פארציילן פאר קינדער. צו מ'מעג פארציילן פאר קינדער מעשה'ס וואס קינדער קענען נישט נאכמאכן. זאג איך, איך פארשטיי נישט וואס איז די שאלה. פארצייל מעשות פאר קינדער פון צדיקים וואס זיי קענען נישט נאכמאכן, זאל דער קינד וויסן וואס א צדיק איז, אז ראשונים זענען מלאכים און אונז זעמיר חמורים. וואס פארשטייסטו נישט? פארצייל פאר די קינדער אז דער הייליגער רבי מיילעך האט געהערט אמאל ווי זיין אייניקל וויינט און שלאגט זיין טאכטער, האט ער געשריגן, א מאמע שלאגט מען? א קליינע בעיבי שלאגט, א מאמע שלאגט מען? האט דער הייליגער רבי מיילעך'ס מאמע געזאגט, דאס איז, דו האסט מיך אויך, דו האסט מיך אויך געקלאפט ווען דו ביסט געווען א קינד. איז ער צוגעלאפן צום פייער אריינגעלייגט די הענט פארברענט די הענט אונז קען מען דאס נישט נאכמאכן אונז טאר מען דאס נישט נאכמאכן אונז דארף מען דאס נישט נאכמאכן אבער אונז דארף מען וויסן אז ס'דא אזא זאך ווי א צדיק און עס איז טויזענטער טויזענטער טויזענטער מיילן ווייט פון דעם אוודאי דארף מען דאס פארציילן פאר קינדער. וואס דען, מ'דארף אויך פארציילן פאר קינדער אז צדיקים האבן אויך געהאט נסיונות און זיי האבן זיך געמוטשעט. די חלק דארף מען פארציילן פאר קינדער. מ'דארף פארציילן פאר קינדער, כ'דארף דיר געבן דעם וועג אנצוקומען צום צדיק. אבער דו זאלסט, אונז דארף, וואס איז בכלל די שאלה? זאלסט פארציילן פאר די קינדער אז די רבי געווען וואס די רבי געווען די רבי געפאסט משבת לשבת זאלסט פארציילן פאר די קינדער די הייליגע רבי מיילעך האט געפאסט איין און צוואנציג יאר משבת לשבת און איך אז ס'פעלט אביסל זאלץ אין די סעלעט עס איך עס שוין נישט און דו ווייסט וואס הייסט צדיקים און די מחברים חברותא כלפי שמיא און מהנה אם ראשונים כמלאכים אנו כחמורים. אם ראשונים כבני אדם אנו כחמור ולא כחמורו של פנחס בן יאיר, דאס דארף מען וויסן, קינדער דארפן דאס הערן, יראת שמים, דאס איז יראת שמים, וויסן ס'איז דא אזאך ווי א צדיק. וואס יא? מען דארף נאר זאגן פאר די קינדער אז די צדיקים האבן זיך אויך געמוטשעט, און אונז קען מען אויך זוכה זיין צו ווערן א צדיק. דאס טייטש דאס איז נישט דא אין די וועלט, מען לאזט נישט, מען געבט מען נישט דעם וועג צוצוקומען צו דעם, אבער נישט פארציילן? זאלסט וויסן וואס די צדיק איז געווען. די הייליגע בעל שם טוב האט געזען, ער האט געוואלט דורך גיין די דניעסטער, די טייך וואס לויפט אין אוקריינע, און ער האט נישט געהאט קיין שיפעלע, וואס האט ער געטון? ער האט גענומען זיין גארטל, און געגעבן א ווארף, און ס'האט געגאנגען אזוי אויף, און ס'איז נישט אריינגעפאלן. אונז קען מען דאס נישט טון. אונז דארף מען דאס נישט וועלן טון, אבער אונז דארף מען וויסן אז עס איז דא אזא זאך ווי א צדיק, מ'גייט פארציילן פאר קינדער מעשות פון צדיקים וואס, ניין איך גיי פארציילן מעשה פון צדיקים מ'זאל וויסן וואס די צדיק איז, און איך גיי אים אויך זאגן אז אויב אונז זאל מען זיך היטן די אויגן, און אויב איך וועל רעדן צום אייבערשטן יעדן טאג, וועל איך אויך זוכה זיין צו ווערן א ערליכע איד. א צדיק? אזוי רעדן אה דאס איז מאכט עס ס'קומט אריין ל ס'קומט פון לצנות מ'רעדט אזוי איך בין זייער סענסעטיוו אויף דעם זייער סענסעטיוו אויף דעם ניין למשל געדענקסט איך בין געווען אין קעמפ מיט דיר די פריערדיגע מוסד די די לייצן האבן דארט זיי האבן געוואלט מאכן פאן פאר די קינדער פיין אבער זיי האבן אנגעפאנגען זיך נוצן לשונות וואס מ'נוצט אויף צדיקים אה. האבן זיך געגעבן נעמען, ער האט זיך גערופן די, געדענקסט די נעמען וואס זיי האבן זיך געגעבן ווי לייצן, די מענעדזשער האט זיך געגעבן א נאמען כאילו ער איז עפעס א רב, פיין, פון וועם ווילסטו ליצנות מאכן יעצט, פון א רב? פיין, קען זיין אז ס'דא פאלשע רבנים, אלע קענען זיך אויפשטעלן, די הייליגע ראדאשיצער איז אריינגעקומען יעצט. דא שמעקט שוין פון ליצנות. די הייליגער, די ווארט הייליג איז נישט א ווארט וואס איך נוץ אויף די, הייליגער ברודער וואס מאכסטו? נאנאנאנאנאנאנאנאנא, נאנאנאנאנאנאנאנא, טייערע ברודער, ליבע ברודער, באחנ'טע ברודער, זיסע ברודער, נארהאפטיגע ברודער, הייליג איז דער אייבערשטער, הייליג איז די תורה, הייליג זענען צדיקים.

ווייל א צדיק יעדע רגע וויל ער אויסגיין צום אייבערשטן, אונז דארף מען וויסן, אונז דארף מען זיך מדבק זיין אין זיי, און גלייבן אין זיי, און רעדן פון זיי. שוין.